בעזרת השם יתברך מסכת גיטין דף ל, בייבערן דף ל עמוד א' אינמיטן פון די עמוד ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, המלווה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני להיות מפריש עליהם מחלקן, פשט אזוי, דא רעדט מען פון א איד וואס האט א פעלד, וואס אין זיין פעלד וואקסט פירות, וואס יעדעס יאר איז ער מפריש תרומות און מעשרות ווי עס דארף צו זיין, די תרומה גדולה געבט ער פארן כהן, די מעשר ראשון געבט ער פארן לוי, די מעשר עני געבט ער פארן עני, שוין, יעצט גייט צו צו דעם איד א לוי לאמיר זאגן, און די לוי דארף א הלוואה, איז לאמיר זאגן די לוי האט געדארפט א הלוואה פון הונדערט דאלער, זאגט דער איד פארן לוי דא נא דיר הונדערט דאלער הלוואה, אבער דארפסט מיר נישט צוריק צאלן, אנשטאטס דעם אז דו זאלסט מיר דארפן צוריק צאלן, על איך נעמען די מעשר ראשון וואס בעצם נארמאל דארף איך דיר עס געבן, און איך זאל עס האלטן פאר זיך, און אזוי העט זיך די חוב צוריק צאלן, און די זעלבע זאך טאמער מען מאכט אפ מיט א כהן, דער איד זאגט איך העל האלטן די תרומה גדולה, איך העב עס פארקויפן פאר אנדערע כהנים, און די געלט העט זיין אנשטאטס די הלוואה. און די זעלבע זאך א עני, ער פארבארגט געלט פאר א עני און ער זאגט כ'על האלטן די מעשר עני, זאגט די משנה מען קען אזוי טון, מפריש עליהם בחזקת שהן קיימין, און נישט נאר דאס, נאר ער קען זיין זיכער אז די כהן די לוי די עני לעבן ער דארף נישט מורא האבן אז אפשר זענען זיי געשטארבן, ואינו חושש שמא מת הכהן או הלוי או העשיר העני, ער דארף נישט חושש זיין אז אפשר די כהן אדער די לוי איז געשטארבן, אדער אפשר גאר איז די עני רייך געווארן, ער דארף נישט חושש זיין פון די אלע זאכן, נאר די אפמאך איז א גוטע אפמאך. זאגט אבער די משנה, מתו, טאמער דער כהן אדער דער לוי אדער דער עני זענען געשטארבן, דעמאלטס צריך ליטול רשות מן היורשים, טאמער ער וויל ממשיך זיין צו עסן די תרומה צו די מעשר ראשון צו די מעשר עני בשעת די חוב איז נאך נישט געווארן אפגעצאלט, דארף ער בעטן רשות פון די יורשים, ווייל ווי רש"י איז מסביר בעצם די יורשים זענען נישט מחיוב אפצוצאלן דא די חוב פון זייער טאטע, נאר וואס? ס'איז א מצוה זיי זאלן דאס טון, איז טאמער די יורשים זענען מסכים, קען ער ווייטער עסן. זאגט אבער די משנה, אם הלוון בפני בית דין, אינו צריך ליטול רשות מן היורשים, פשט טאמער ער האט געמאכט די הלוואה פאר א בית דין, איז דעמאלטס, אפילו אז די כהן די לוי די עני זענען געשטארבן, דארף ער נישט יעצט בעטן רשות פון די יורשים ווייטער צו האלטן די תרומה צו די מעשר, נאר ער קען עס האלטן, פארוואס? ווייל ווי רש"י איז מסביר, בית דין האט א כח דאס צו טון, בית דין האט א כח, צו מטיל זיין די חוב אויף אלע כהנים אויף אלע לוויים אויף אלע עניים פשט כאילו אלע כהנים אלע לוויים אלע עניים זענען שולדיג פאר די איד און די איד קען עס האלטן פאר זיך פארוואס ווייל ס'איז א תקנה פשט ס'איז א תקנה פאר די כהנים פאר די לוויים פאר די עניים כדי מענטשן זאלן זיי וועלן פארבארגן געלט לוינט זיך זיי אז מ'זאל קענען מאכן אזא סארט אפמאך און ממילא טאמער מ'מאכט אזא סארט הלוואה פאר בית דין איז אפילו די כהן די לוי די עני זענען געשטארבן ענדיגט זיך נישט די אפמאך און די איד קען ווייטער צוריק נעמען די חוב וואס מ'איז אים שולדיג ער קען ווייטער האלטן די תרומות און די מעשרות. זאגט די הייליגע גמרא, ואף על גב דלא אתו לידיה, פשט די גמרא פרעגט, וויאזוי ארבעט דאס? א איד מאכט אן אפמאך מיט א לוי לאמיר זאגן אז ער גייט האלטן די מעשר ראשון, און יעצט קען ער האלטן די מעשר ראשון, ווער האט אים געגעבן די מעשר ראשון? די מעשר ראשון איז דאך קיינמאל נישט אנגעקומען צו די לוי, פשט, ווען א איד איז מפריש מעשר ראשון, איז ווערט עס נישט גראד דעם לווי'ס, ס'ווערט אלע לווים, ס'באלאנגט פאר אלע לווים, איז טאמער ער וויל דאס יעצט קונה זיין, דארף ער דאך עס קונה זיין פון דעם לווי וואס האט געבארגט פון אים געלט, איז וויאזוי קען ער עס קונה זיין טאמער דער לווי אליין האט עס קיינמאל נישט באקומען? אמר רב, ענטפערט רב, במכירי כהונה ולוויה, פשט די משנה רעדט זיך ביי אן אופן וואס דער איד דער בעל השדה דער מלווה קען דעם כהן ער קען דער לוי ער קען די עני זייער גוט און יעדעס יאר געבט ער דווקא פאר דער כהן פאר דער לוי זיין תרומה זיין מעשר און ממילא ווייסן שוין אלע כהנים און אלע לווים אז די תרומות און די מעשרות גייט צו דער כהן צו דער לוי איז פשט אלע כהנים און אלע לווים זענען זיך שוין מייאש פון דאס צו באקומען איז כאילו דער כהן דער לוי האבן זוכה געווען דערין ווייל אזוי ווי מען האט געשמועסט אין אמת'ן אריין באלאנגט עס פאר אלע כהנים און אלע לווים אבער טאמער אלע האבן זיך מייאש געווען נאר דער כהן נאר דער לוי נישט, איז פשט ס'באלאנגט נאר פאר זיי, פארדעם קענען זיי עס צוריק מקנה זיין, ושמואל אמר, שמואל ענטפערט אן אנדערע תירוץ, זאגט שמואל במזכה להם על ידי אחרים, פשט די משנה רעדט זיך טאקע ביי אן אופן אז די בעל השדה איז קודם מזכה די תרומה פארן כהן, קודם מזכה דעם מעשר ראשון פארן לוי, און נאכדעם נעמט ער דאס צוריק, און פארשטייט זיך מען קען דאס טון ווייל זכין לאדם שלא בפניו, מען קען מזכה זיין א זאך פאר א צווייטן אפילו אז יענער נישט דא. עולא אמר, עולא ענטפערט א דריטע תירוץ, זאגט עולא הא מני ר' יוסי, דאמר עשו את שאינו זוכה כזוכה, פשט אונזער משנה גייט כשיטת ר' יוסי, וואס, ווי רש"י ברענגט מ'עט זעהן בהמשך המסכתא, ר' יוסי האלט אז חזל מיט זייער תקנה האבן געקענט מאכן איינער זאל זוכה זיין אין עפעס אפילו אן א מעשה קנין, איז דא אויך חזל האבן מזכה געווען די תרומה די מעשר פארן כהן און פארן לוי אפילו זיי האבן נישט געמאכט קיין מעשה קנין, און יעצט קען די איד דאס האלטן. זאגט יעצט די גמרא, נאכדעם וואס האמיר דא געזען דריי תירוצים, א תירוץ פון רב, א תירוץ פון שמואל, א תירוץ פון עולא, איז די גמרא מסביר כולהו כרב לא אמרי, פארוואס עולא און שמואל האבן נישט געענטפערט ווי רב, אז ס'רעדט זיך במכירי כהונה ולוויה, ווייל במכירי לא קתני. פשט זיי האבן געהאלטן, עולא און שמואל האבן געהאלטן אז טאמער די משנה רעדט זיך טאקע במכירי כהונה ולוויה וואלט עס די משנה געדארפט זאגן, איז דערפאר האבן זיי געענטפערט אנדערע תירוצים, ווייטער כשמואל לא קאמרי, פארוואס רב און עולא האבן נישט געענטפערט שמואל'ס תירוץ אז ס'רעדט זיך במזכה להם על ידי אחרים, זאגט די גמרא ווייל במזכה לא קתני, זיי האבן געהאלטן אז טאמער די משנה רעדט זיך טאקע במזכה על ידי אחרים, וואלט די משנה דאס געדארפט זאגן, ווייטער כעולא נמי לא אמרי, פארוואס רב און שמואל האלט נישט פון עולא'ס תירוץ אז די משנה גייט כשיטת ר' יוסי, ווייל כיחידאה לא מוקמינן, זיי האבן נישט געוואלט איינזעצן אונזער משנה ווי א שיטת יחיד, ר' יוסי איז א שיטת יחיד די חכמים קריגן זיך אויף אים, און דערפאר האבן זיי געענטפערט אנדערע תירוצים. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט א ברייתא, המלווה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני להיות מפריש עליהן מחלקן, טאמער איינער מאכט אזא זאך וואס מ'האט געזען ביי אונזער משנה, ער פארבארגט געלט פאר א כהן פאר א לוי פאר א עני, און ער מאכט אפ אז די אפצאל גייט זיין די תרומות און די מעשרות, איז זאגט די ברייתא מפריש עליהן בחזקת שהן קיימין, פשט, ער קען זיך פארלאזן אויף דעם אז זיי לעבן, נאך א זאך זאגט די ברייתא ופוסק עמהן כשער הזול, פשט, ער קען אפמאכן אז זאל זיין מיטן ביליגערע פרייז, פשט לאמיר זאגן ביי אים אין פעלד וואקסט ווייץ, תבואה, און תבואה קאסט יעצט א געוויסע פרייז, איז קען דער מלווה זאגן פארן כהן צו פארן לוי אז איך וויל בשעת וואס וואקסט די תבואה ווען איך בין מפריש תרומות ומעשרות לאמיר זאגן ס'איז נאכנישט געוואקסן ס'גייט הערשט וואקסן אין אפאר חדשים פון יעצט איז טאמער די פרייז וועט דעמאלטס זיין ביליגער וויל איך די ביליגערע פרייז ווייל איך וויל קענען האלטן מער תבואה די זעלבע זאך טאמער ס'וועט ווערן טייערער וויל איך די פרייז פון יעצט ער קען דאס אפמאכן ער קען זאגן אז איך וויל אלעמאל גיין מיטן ביליגערע פרייז און אזוי וויל איך זיך אליין באצאלן מיט די ביליגערע פרייז. נאך א זאך זאגט די ברייתא, ואין בו משום ריבית, נישט דא דא קיין חשש ריבית, ווייל בדרך כלל ווען א מענטש קויפט פון א צווייטן פירות, לאמיר זאגן ראובן קויפט פון שמעון פירות, ראובן געבט פאר שמעון הונדערט דאלער, אז שמעון זאל אים געבן עפלעך, עפלעך וואס איז ווערט הונדערט דאלער, איז אמאליגע צייטן וויאזוי איז געגאנגען די פרייז פון פירות, איז פאר די פירות זענען געוואקסן האט מען נישט געוואוסט וויפיל די פירות וועלן קאסטן די יאר, ווייל קען זיין עס וועט וואקסן אסאך, קען זיין עס וועט וואקסן ווייניג, שפעטער נאך די פירות זענען געוואקסן האט מען געוואוסט א פרייז, מען האט קובע געווען א פרייז. איז די דין איז פאר מ'האט קובע געווען דעם פרייז קען נישט ראובן זאגן פאר שמעון הער איך גיב דיך הונדערט דאלער און פאר די הונדערט דאלער עסטו מיר געבן הונדערט פונט עפל אונז ווייסט מיר נאכנישט די פרייז אבער לאמיר אונז צוזאמען אפמאכן א פרייז אז פאר הונדערט דאלער עסטו מיר געבן הונדערט פונט עפל ער קען דאס נישט טון פארוואס ווייל וואס איז טאמער אין א חודש ארום וועלן וואקסן די עפלעך און ס'עט זיין טייערער פשט ס'עט קאסטן צוויי הונדערט דאלער הונדערט פונט עפלעך אויב אזוי ווען שמעון עט געבן פאר ראובן די הונדערט פונט עפל איז פשט ס'איז צוויי הונדערט דאלער ווערט פון סחורה ראובן האט נאר באצאלט הונדערט פשט ס'איז געווען דא כאילו א הלוואה, ראובן האט געגעבן פאר שמעון הונדערט דאלער וואס שמעון האט געהאט די גאנצע חודש, און יעצט נאך א חודש געבט שמעון צוריק פאר ראובן צוויי הונדערט דאלער, וואס דאס איז ריבית דרבנן, און דערפאר טאר מען דאס נישט טון. נאר נאכדעם וואס מ'האט שוין קובע געווען א פרייז, ווערט גערופן יצא השער, נאכדעם וואס ס'איז דא א פרייז אויף עפל, פשט, טאמער די פרייז פון עפלעך באמת איז יעצט הונדערט פונט פאר הונדערט דאלער, דעמאלטס קען מען אפמאכן, ראובן קען זאגן פאר שמעון אז איך וויל עס אויף דעם פרייז, ווייל דעמאלטס קען נישט שמעון קומען מיט א טענה אז די פרייז איז ארויף, און במילא קוקט עס אויס ווי ריבית, ווייל ראובן קען זאגן פאר שמעון, הער, בשעת איך האב געקויפט פון דיר, איז עס געווען הונדערט פונט פאר הונדערט דאלער, איך האב דיר געגעבן הונדערט דאלער, האסט געקענט נוצן הונדערט דאלער און קויפן הונדערט פונט עפלעך און צוריק צאלן, ס'איז נישט מיין שולד אז דו האסט געווארט א חודש. איז טאמער ס'איז יצא השער הייסט עס נישט ריבית, אבער פארדעם וואס מ'האט קובע געווען א פרייז, איז עס ריבית דרבנן, אבער זאגט די ברייתא, דאס איז אלץ ביי א געהעריגע מקח וממכר, דא, ביי די מלווה, ביי די לוה, די מלווה וואס האט פארבארגט פארן כהן, פארן לוי, און ער האט אפגעמאכט מיט אים א ביליגע פרייז, און שפעטער גייט די פרייז ארויף, דא איז נישט דא קיין חשש ריבית, דא ווערט עס נישט גערופן ריבית נאר מען מעג עס טון. זאגט די ברייתא ווייטער, ואין שביעית משמטתו, פשט נארמאל א חוב ווען עס קומט שמיטה ווערט אויס חוב, דא איז נישט אזוי, פשט אפילו נאכדעם וואס גייט אריבער שמיטה מעג דער בעל השדה ווייטער עסן די תרומות און די מעשרות, און די זעלבע זאך זאגט די ברייתא, ואם בא לחזור אינו חוזר, פשט, טאמער דער בעל השדה וויל צוריק ציען פון די גאנצע געשעפט ער וויל זאגן פארן כהן פארן לוי פארן עני געב מיר צוריק די געלט לאז אפ כ'על אויפהערן מיט די תרומות כ'על אויפהערן מיט די מעשרות ער קען דאס נישט טון ער קען נישט צוריק ציען פונעם געשעפט און די זעלבע זאך די לעצטע דין זאגט די ברייתא, נתייאשו הבעלים, אין מפריש עליהן לפי שאין מפרישין על האבוד, פשט וואס איז טאמער ס'איז געשען עפעס א שטורעם דארט אינעם פעלד און די באלעבאס האט געהאלטן אז מער העט ער שוין פון די פעלד נישט געניסן דא העט שוין מער גארנישט וואקסן, ס'וועט מער נישט זיין דא קיין תרומות ס'וועט מער נישט זיין דא קיין מעשרות מער וועט שוין נישט וואקסן, יעצט גייט אריבער א תקופה זעט מען ס'איז יא געוואקסן, איז די דין איז היות וואס די באלעבאס האט זיך מייאש געווען, איז כאילו ער האט זיך מייאש געווען פונעם חוב, פשט ס'איז א דבר האבוד, און היות וואס ס'איז אבוד כ ק היות וואס ס'איז אויסגעמעקט די חוב, איז קען ער מער נישט מפריש זיין תרומות און מעשרות און ווייטער געניסן פון דעם, ווייל ער האט זיך שוין מייאש געווען פון דעם, איז די חוב געווארן אויסגעמעקט. זאגט די הייליגע גמרא, די גמרא איז יעצט דן אין די אלע דינים וואס מען האט געזען אין די ברייתא, אמר מר, האט מען געזען אין די ברייתא, פוסק עמהן כשער הזול, אז די בעל השדה קען אפמאכן מיטן כהן, מיטן לוי, מיט מיטן עני, אז ער וויל די תבואה, ער וויל די תרומות און די מעשרות מיטן ביליגן פרייז. פרעגט די גמרא פשיטא, וואס איז די חידוש? פארשטייט זיך, מען קען מאכן אזא תנאי, ווייל ביי יעדע הלוואה, ביי יעדע מקח וממכר קען מען מאכן אזא תנאי, אזוי ווי מען האט פריערט געשמועסט, אז נאכדעם וואס יצא השער, נאכדעם וואס ס'איז ארויס א פרייז וויפיל פירות גייען קאסטן די יאר, קען יעדער איינער אפמאכן, ווען ער מאכט א מקח וממכר מיט א צווייטן אדער ער מאכט הלוואה מיט א צווייטן, אז ער וויל אפמאכן א געוויסע פרייז, היות עס איז שוין דא א פרייז קען מען דאס אפמאכן. זאגט די גמרא, הא קא משמע לן, די חידוש אין די ברייתא איז, אז אף על פי שלא פסק כמי שפסק דמי, פשט אפילו דער בעל השדה האט נישט אפגעמאכט אז ער וויל עס אויפן ביליגערן פרייז, זאגן אונז אז אזוי איז א פשט אלעמאל איז אזוי ער קען אלעמאל געניסן לויטן ביליגן פרייז די ביליגסטע פרייז, סיי טאמער ס'איז געווען ביליגער בשעת וואס ער האט עס אפגעמאכט בשעת ער האט געמאכט די הלוואה מיטן כהן מיטן לוי מיטן עני, טאמער ס'איז דעמאלטס געווען ביליגער קען ער גיין מיטן פרייז פון דעמאלטס, און טאמער ס'איז יעצט ביליגער קען ער גיין מיטן פרייז פון יעצט. זאגט די גמרא ווייטער האט מען געזען די ברייתא ואין בו משום ריבית, נישט דא קיין חשש ריבית מאי טעמא, פארוואס באמת איז נישט דא דא קיין ריבית, ענפערט די גמרא, ווייל כיוון דכי לית ליה לא יהיב ליה, כי אית ליה נמי אין בו משום ריבית. פשט אזוי, וואס העט זיין טאמער די פעלד איז געגאנגען לאיבוד, די באלעבאס איז נישט מצליח דא ארויסצונעמען תרומות און מעשרות, איז אוודאי די דין אז די באלעבאס האט דערלייגט, ער קען נישט גיין צו די כהן צו די לוי צו די עני אז ס'ארבעט זיך מיר נישט אויס דארפסט מיך יעצט צוריקצאלן, ס'גייט נישט אזוי, ס'דא איין פלאץ וואס פון דארט קענסטו צוריק נעמען, דאס איז פון דיין תרומות און דיין מעשרות, טאמער ס'געלונגט דיר נישט געלונגט דיר נישט. און ממילא פארדעם זאגט די גמרא איז נישטא דא קיין ריבית, פארוואס? ווייל ריבית דאורייתא איז נאר ביי הלוואה, ביי מקח ביי ממכר איז נישטא קיין ריבית דאורייתא, און ממילא דא, היות וואס די איינציגסטע פלאץ וואס דער בעל השדה קען צוריק באקומען זיין הלוואה איז פון דער פעלד אליין, איז דאך עס ממש אזוי ווי א מקח, ווייל א הלוואה דארף מען אלעמאל צוריק צאלן, דא, געשעפט, איז עס א מקח, ער האט כאילו אפגעקויפט די תרומות און די מעשרות פאר א געוויסע סומע געלט וואס ער האט געגעבן פארן כהן פארן לוי און פארן עני, איז פאר דעם ריבית דאורייתא איז זיכער נישט דא דא. נאר וואס, די שאלה איז רק לגבי ריבית דרבנן, איז אויף דעם זאגט די גמרא ריבית דרבנן איז דא אויך נישט דא, ווייל דאס קוקט אינגאנצן אויס ווי א מקח, דאס איז אנדערש ווי די ציור וואס מען האט פריער דערמאנט, דארט ווי ראובן געבט געלט פאר שמעון פאר זיין עפלעך, וואס דארט קוקט עס בכל זאת יא אויס ווי א הלוואה, פארוואס? ווייל דארט ווען ראובן געבט הונדערט דאלער פאר שמעון, אז שמעון זאל אים געבן עפל, איז די הונדערט דאלער איז גאראנטירט, פשט, ס'איז זיכער אז ער גייט באקומען הונדערט דאלער ווערט פון עפל, די שאלה איז רק וויפיל עפל גייט ער קריגן פאר די הונדערט דאלער, און ממילא דארט קוקט עס אין א געוויסע זינען אויס ווי א הלוואה, אפילו טאקע ס'איז א מקח, ס'איז א ממכר, אבער אין א געוויסע זינען איז עס א הלוואה, ער האט געגעבן פאר שמעון געלט בהלוואה און שמעון מוז אים צוריק געבן פירות, וויפיל וועלמיר שוין זעהן, אבער ער מוז צוריק באקומען לפחות הונדערט דאלער ווערט פון עפל, וויפיל זאל נאר נישט זיין, מה שאין כן דא, וואס טאמער דער פעלד ווערט פארפלייצט, דערלייגט דער בעל השדה אלעס אינגאנצן, דא קוקט עס בכלל נישט אויס ווי א הלוואה, דא קוקט עס ממש אויס ווי א מקח, וואס טאמער דער מקח איז געגאנגען לאיבוד איז געגאנגען לאיבוד, אבער א הלוואה איז דאס נישט ווייל די די געלט וואס ער האט פארבארגט פארן כהן פארן לוי פארן עני איז בכלל נישט גאראנטירט ס'איז נישט זיכער ער גייט עס צוריק באקומען, איז דערפאר דא איז אפילו ריבית דרבנן אויך נישט דא, און דערפאר האט די ברייתא געזאגט אין בו משום ריבית. זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר אויך געזען אין די ברייתא, ואין שביעית משמטתו, אז ווען ס'קומט שמיטה ווערט נישט די חוב אויס חוב, אפילו נארמאל ווערן אלע חובות אויס חובות ווען ס'קומט שמיטה, דאס נישט, פארוואס? זאגט די גמרא, דלא קרינא ביה לא יגוש, פשט, אין פסוק ביי שמיטה שטייט לא יגוש את רעהו, אז א מענטש טאר נישט נאכלויפן זיין חבר זאל אים צוריק צאלן די חובות, דא איז נישט שייך דער פסוק, ס'איז נישט שייך אז דער בעל השדה זאל נאכלויפן דעם כהן דעם לוי דעם עני צוריק צו צאלן די חוב, ווייל זיי דארפן עס נישט צוריק צאלן, ער דארף טרעפן די תרומות די מעשרות, ער דארף זיך אליין צוריק באצאלן, און טאמער עפעס געשעהט מיט זיין פעלד דערלייגט ער אלעס, איז היות וואס ס'נישט שייך צו זאגן דא לא יגוש, איז נישט דא דא די פרשה פון שמיטת כספים, פשט, די חוב ווערט נישט אויסגעמעקט ווען ס'קומט שמיטה, זאגט די גמרא ווייטער האבן מיר אויך געזעהן אין די ברייתא, ואם בא לחזור אינו חוזר, אז די בעל השדה קען נישט צוריק ציען פון דעם געשעפט ער קען נישט זאגן פארן כהן פארן לוי פארן עני צאל מיך צוריק די געלט אויס געשעפט ס'גייט נישט אזוי, די געשעפט בלייבט געשעפט, די איינציגסטע פלאץ וואס פון דארט קען ער צוריק באקומען זיין חוב איז דורך די תרומות און די מעשרות, זאגט די גמרא אמר רב פפא, לא שנו אלא בעל הבית בכהן, פשט, די בעל השדה קען נישט צוריק ציען פונעם געשעפט מיטן כהן, אבל כהן בבעל הבית, אם בא לחזור חוזר, פשט די כהן, צו די לוי, צו די עני זיי קענען יא צוריק ציען, זיי קענען זאגן ווייסטו וואס, הער אויף מיט די תרומות און די מעשרות, געב מיך עס, איך וועל דיר שוין צוריק צאלן די חוב, ווי ווייסט מען אז זיי קענען צוריק ציען, דתנן, ווייל מ'האמיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין בבא מציעא, לענין מקח וממכר, זאגט דארט די משנה נתן לו מעות ולא משך הימנו פירות, יכול לחזור בו, אז טאמער איינער האט געקויפט עפעס פון א צווייטן, ער האט געקויפט פירות פון א צווייטן, ער האט אים געגעבן געלט, אבער ער האט נאכנישט געמאכט קיין קנין משיכה, קען ער נאך צוריק ציען, ווייל אן קיין קנין משיכה איז גארנישט געווען דא. איז דא אויך, היות וואס די באלעבאס האט נישט געמאכט קיין קנין משיכה אויף די תרומות און די מעשרות, איז קען דער כהן דער לוי דער עני צוריק ציען. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין די ברייתא, נתייאשו הבעלים, אין מפריש עליהן לפי שאין מפרישין על האבוד, אז טאמער די באלעבאס האט זיך מייאש געווען, איז פשט ער האט זיך מייאש געווען פון די גאנצע חוב, און ער קען מער נישט עסן די תרומות און די מעשרות. זאגט די גמרא פשיטא, וואס איז די חידוש? ענטפערט די גמרא לא צריכא דאקון, פשט דא רעדט זיך אז ס'איז געשען א פארפלייצונג, עפעס איז געשען, אבער די תבואה וואס האט אנגעהויבן וואקסן אין זיין פעלד, איז בעצם אין די תּבֿואה האָט זיך שױן אָנגעהױבן װאַקסן קלײנע קערעלעך, װאָס די טבֿע איז, טאָמער ס'איז בכלל נישט אָנגעהױבן װאַקסן גאָרנישט און די פֿעלד װערט פֿאַרפֿלײצט, האָט מען טאַקע אַלץ דערלײגט. אָבער טאָמער ס'האָט אָנגעהױבן װאַקסן קלײנע קערעלעך, איז בדרך-כּלל איז נישט אַלץ דערלײגט, אַפֿילו ס'איז געװאָרן שװאַכער, אָבער אַלץ דערלײגט איז דאָס נישט, עפּעס װעט װאַקסן, און ממילא מהו דתימא אקנתא מילתא היא, װאָלט איך אפֿשר געזאָגט, אַז דער ייִאוש איז נישט קײן אמתער ייִאוש, װײַל דער באַלעבאָס האָט בכל-זאת האָפֿענונג, אַז עפּעס װעט נאָך װאַקסן דאָ, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון די ברייתא אז ס'איז נישט אזוי, נאר היות עס האט זיך מייאש געווען זאגט מען אז אוודאי איז דאס א געהעריגע ייאוש, און ממילא קען ער מער נישט עסן די תרומות און די מעשרות. זאגט די גמרא ווייטער, תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, המלווה מעות את הכהן ואת הלוי בבית דין, ומתו, טאמער איינער האט פארבארגט געלט פאר א כהן און פאר א לוי אין א בית דין, און אזוי ווי מען האט דאך געזען אין די משנה אז טאמער מען האט עס געטון אין א בית דין, אפילו נאכדעם וואס די כהן און די לוי זענען געשטארבן, קען דער בעל השדה ווייטער עסן תרומות און מעשרות. זאגט די ברייתא, מפריש עליהם בחזקת אותו השבט, פשט, אזוי ווי מען האט געשמועסט, ער קען ווייטער עסן תרומות און מעשרות בחזקת דעם גאנצן שבט, פשט אז ער האט פארבארגט פאר א לוי געלט און דער לוי איז געשטארבן, איז דער לוי איז טאקע טויט אבער עס איז דא אנדערע לווים אויפן וועלט, און ממילא די אלע לווים כאילו געבן אים רשות צו עסן פון די מעשר ראשון פשט בית דין האט מתקן געווען לטובת די לווים אז אזוי זאל זיין, און ממילא קען ער ווייטער עסן די תרומות און די מעשרות, און די זעלבע זאך ואת העני בבית דין, ומת, טאמער איינער האט פארבארגט געלט פאר א עני אין א בית דין און די עני איז געשטארבן, איז מפריש עליו בחזקת עניי ישראל, קען ער ווייטער עסן די מעשר עני בחזקת אנדערע עניים, בית דין געבט אים די זכות. רב אחא אומר, רב אחא זאגט אביסל אנדערש, בחזקת עניי עולם, נישט בחזקת עניי ישראל, נאר עניי עולם, מאי בינייהו, וואס איז די חילוק צווישן עניי ישראל און עניי עולם? ענטפערט די גמרא, איכא בינייהו, עניי כותים, פשט, די כותים איז דא א מחלוקת צו זענען גירי אמת צו גירי אריות, און דאס איז די מחלוקת צווישן רבי אליעזר בן יעקב און רב אחא, רבי אליעזר בן יעקב האט געהאלטן אז די כותים זענען גירי אריות, זענען נישט קיין ריכטיגע גיירים, און דערפאר האט ער אנגעכאפט א לשון עניי ישראל, פשט ער זאל נישט עסן מעשר עני על סמך כותים, ווייל זיי זענען נישט קיין ריכטיגע גיירים נאר דווקא עניי ישראל, מה שאין כן רב אחא האט געהאלטן אז די כותים זענען גירי אמת, דערפאר האט אנגעכאפט א לשון עניי עולם וואס דאס איז כולל אין זיך די כותים. על כל פנים איז די ברייתא ממשיך, העשיר העני, אין מפריש עליו, וזכה הלה במה שבידו. פשט וואס איז טאמער איינער האט פארבארגט געלט פאר אן עני, און על סמך דעם אז ער גייט עסן מעשר עני, יעצט איז דער עני רייך געווארן, איז האט דער מלווה דער בעל השדה דערלייגט זיין חוב, ווייל ער קען נישט יעצט ווייטער עסן על סמך אנדערע עניים, ווייל דער עני לעבט, טאמער דער עני וואלט געשטארבן וואלט ער געקענט עסן על סמך אנדערע עניים, אבער דער עני לעבט. ווייטער על סמך די עני קען ער אויך נישט עסן ווייל די עני איז רייך געווארן ער מער נישט קיין עני און דערפאר האט ער אינגאנצן דערלייגט די חוב און הוא הדין ער קען נישט יעצט נאכלויפן די עני וואס איז רייך געווארן געב מיר צוריק די געלט ווייל די אפמאך איז געווען א אפמאך די אפמאך איז געווען אז דו גייסט נאר עסן פון די מעשר עני דו גייסט נישט נאכלויפן די עני פאר געלט און ממילא מעשר עני קענסטו נישט עסן ווייל ער מער נישט קיין עני געלט קענסטו נישט קריגן ווייל דאס איז געווען די אפמאך, בלייבט ער שטעקן, ער קען נישט גובה זיין דעם חוב. איי פרעגט די גמרא, ורבנן מאי שנא למיתה דעבוד תקנתא, און מאי שנא לעשירות דלא עבוד תקנתא, פארוואס ווען די עני שטארבט זאגט מען אז חז"ל האבן א כח ער קען ווייטער עסן מעשר עני בזכות די עניי עולם, דא ווען די עני איז רייך געווארן זאגט מען אז ער דערלייגט די חוב? ענטפערט די גמרא, מיתה שכיחא עשירות לא שכיחא, מיתה איז א זאך וואס איז מצוי דערפאר האט מען מתקן געווען דארט, עשירות אז א עני זאל רייך ווערן איז נישט קיין דבר המצוי, ס'איז נישט קיין מילתא דשכיחא, און דערפאר דארט האט מען נישט געמאכט די תקנה. זאגט טאקע די גמרא, אמר רב פפא האט רב פפא געזאגט, היינו דאמרי אינשי, דאס איז טאקע די פתגם וואס מענטשן זאגן, חברך מית אשר, איתעשר לא תאשר, פשט, טאמער מ'זאגט דיך אז דיין חבר איז געשטארבן קענסטו עס גלייבן, טאמער מען זאגט אז דיין חבר איז רייך געווארן, גלייב עס נישט פשט, ס'איז נישט קיין מילתא דשכיחא אז א ארעמאן זאל ווערן א גביר. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה, מת צריך ליטול רשות וכו' אז טאמער די כהן די לוי די עני זענען געשטארבן דארף מען בעטן רשות פון די יורשים, זאגט די גמרא תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא רבי אומר יורשין שירשו, מען רעדט יורשים וואס האבן געירשנט, פרעגט די גמרא וואס גייט דא פאר ומי איכא יורשין דלא ירתי, ס'איז דא יורשים וואס האבן נישט געירשנט, וואס מיינט רבי צו זאגן מיט דעם? נאר וואס דען, אלא אמר ר' יוחנן, שירשו קרקע ולא שירשו כספים, פשט די דין אז די יורשים קענען געבן רשות פאר די בעל השדה ווייטער צו עסן תרומות און מעשרות, דאס איז נאר טאמער זיי האבן געירשנט קרקע, נישט טאמער זיי האבן געירשנט כספים, פארוואס? ווייל די דין איז אז ווען איינער בארגט געלט פון א צווייטן און ער האט קרקעות, ווערן דאך די קרקעות משועבד צום חוב, און ממילא טאמער ער וועט שטארבן, זענען יעצט די קרקעות ווייטער משועבד צום חוב, פשט די יורשים זענען נאכאלץ מחויב צוריק צו צאלן דעם חוב דא. מה שאין כן איינער וואס האט נישט קיין קרקעות, איז פשט גארנישט איז נישט משועבד צום חוב, איז איינער וואס האט נישט קרקעות און ער שטארבט, ווערט די חוב אויסגעמעקט, די יורשים זענען נישט מחויב צוריק צו צאלן דעם חוב, און ממילא זאגט ר' יוחנן דאס האט רבי דא געמיינט צו זאגן, פשט טאמער א כהן און א לוי האבן קרקעות, און זיי שטארבן, איז אלע חובות וואס די טאטע האט געהאט גייט אריבער צו די קינדער ווייל די קרקעות זענען משועבד צום חוב, איז דערפאר געבן די קינדער רשות פארן כהן פארן לוי ווייטער צו עסן תרומה, ווייל זיי האבן געירש'נט די חוב פון זייער טאטע, מה שאין כן דארט וואו ס'איז נישט דא קיין קרקעות ווערן דאך אלע חובות אויסגעמעקט, און ממילא האבן בכלל נישט די יורשים רשות צו געבן פאר דעם איד א זכות צו עסן די תרומות און די מעשרות. יעצט, די ראשונים מוטשען זיך. אז לכאורה ווי קומט דא אריין קרקעות? פשט סתם אזוי די קרקעות פון די כהן פונעם לוי זענען דאך סתם אזוי נישט משועבד צו די חוב ווייל די אפמאך איז געווען אז דער איד העט עסן תרומות און מעשרות נישט אז ער גייט גובה זיין קרקעות איז וואס א נפקא מינה צו די כהן די לוי האבן געהאט קרקעות צו נישט נאר וואס דען ווי די ראשונים זענען מסביר אונז האמיר דאך פריערט געזען אז דער איד דער בעל הסעודה קען טאקע נישט צוריק ציען פונעם געשעפט אבער די כהן די לוי טאמער זיי ווילן זיי אוודאי קענען יא צוריק ציען פונעם געשעפט פשט די כהן די לוי קען צוגיין צו דעם איד און זאגן הער אויף עסן תרומות און מעשרות, געב עס אונז צוריק, און אונז עמיר דיר שוין צוריק צאלן דעם חוב. וואס ביי אזא ציור, טאמער זיי האבן קרקעות, ווערן אוודאי די קרקעות משועבד צום חוב, איז פאר דעם זאגט רבי, טאמער דער כהן דער לוי האבן געהאט קרקעות, גייט דער חוב אריבער בירושה צו די קינדער, פשט די קינדער קענען אויך צוריק ציען פונעם געשעפט, און זאגן הער אויף עסן תרומות און מעשרות, און אנשטאטס דעם עלן די קרקעות זיין משועבד, זיי עלן שוין צוריק צאלן די חוב. זיי מוזן דאס נישט טון, זיי מוזן נישט צוריק ציען טאמער זיי האבן שכל, עלן זיי אוודאי נישט צוריקציען פארוואס זאלן זיי דאס טוהן? אבער זיי קענען דאס טוהן און ממילא אז זיי קענען דאס טוהן איז פשט די חוב האט שייכות מיט זיי און אז די חוב האט שייכות מיט זיי קענען זיי געבן רשות פאר די איד ווייטער צו עסן תרומות און מעשרות יעצט זיי מוזן נישט אבער ווי רש"י זאגט ס'איז א מצוה פשט די טאטע האט איבערגעלאזט א חוב איז א מצוה צוריקצוצאלן די חוב איז פשט עלן זיי געבן רשות פאר די איד ווייטער צו עסן תרומות און מעשרות מה שאין כן טאמער די כהן און די לוי האבן ניטאמאל קיין קרקעות, דעמאלטס ברגע וואס זיי שטארבן ווערט די חוב אויסגעמעקט, איז פשט אז די קינדער האבן בכלל נישט שייכות מיט די גאנצע חוב, פשט אז די קינדער קענען נישט יעצט צוריקציען פונעם געשעפט, נישטא קיין געשעפט, נישטא קיין קרקעות זענען משועבד דא, איז דערפאר אפילו אז זיי ווילן קענען זיי נישט געבן רשות פאר דעם איד צו עסן תרומות און מעשרות. זאגט טאקע די גמרא, אמר רבי יונתן, האט רבי יונתן געזאגט, הניח מלא מחט, גובה מלא מחט, מלא קרדום, גובה מלא קרדום, פשט היות וואס מען זעהט דא די שייכות וואס די קרקעות האבן צו די חוב, און די איינציגסטע סיבה וואס די יורשים קענען געבן רשות פאר די איד צו עסן תרומות ומעשרות איז וועגן די קרקעות, ווייל מיט די קרקעות האבן זיי געירש'נט דעם חוב, איז זאגט רבי יונתן אלס ווענדט זיך וויפיל קרקעות איז דא דא, טאמער די טאטע האט איבערגעלאזט א קליינעם שטיקל קרקע לאמיר זאגן די קרקע איז ווערט פינף דאלער, איז די יורשים קענען סך הכל געבן רשות פאר די איד צו עסן פינף דאלער ווערט פון תרומות און מעשרות נישט מער פון דעם, טאמער מ'האט איבערגעלאזט א גרויסע פעלד פשט ס'איז דא א גרויסע שעבוד איז דארט קענען זיי געבן רשות צו עסן מער פון דעם אויך, אזוי זאגט רבי יונתן, ורבי יוחנן אמר, רבי יוחנן קריגט זיך, און רבי יוחנן זאגט אפילו הניח מלא מחט גובה מלא קרדום, וכמעשה דקטינא דאביי, פשט רבי יוחנן האלט אפילו אז דער טאטע האט פאר'ירש'נט גאר א קליין שטיקל קרקע, קענען נאכאלץ די יורשים געבן רשות פארן בעל השדה צו עסן אסאך תרומות אסאך מעשרות אויך, פארוואס? ווי די באקאנטע מעשה וואס איז געווען מיט א קליינע פעלד און אביי, וואס איז געווען די מעשה? איז א באקאנטע מעשה, די גמרא ברענגט אין כתובות, אז ס'איז געווען איינער וואס איז געשטארבן, און ער האט איבערגעלאזט, ער האט מוריש געווען פאר די קינדער א קליינע פעלד, אבער ער האט געהאט א גרויסע חוב, לאמיר זאגן ער איז געווען שולדיג פאר איינעם הונדערט דאלער, און ער האט געהאט א פעלד וואס איז ווערט געווען פופציג דאלער, האלב די חוב, איז געגאנגען די מלווה און ער האט צוגענומען די פעלד פון די יורשים, ווייל מען איז דאך אים שולדיג געלט, די פעלד איז משועבד צו אים, האט ער צוגענומען די פעלד, און די פעלד איז נאר ווערט פופציג, מען איז דאך אים געווען שולדיג הונדערט, אבער ער האט צוגענומען די פופציג וואס איז געווען, זענען געגאנגען די יורשים, און זיי האבן עס אויסגעלייזט, זיי האבן אים באצאלט די פופציג, און זיי האבן צוריק גענומען די פעלד. האט אביי גע'פסק'נט אז ער קען נאכאמאל כאפן די פעלד, ווייל מ'איז דאך אים שולדיג נאכאמאל פופציג. איז פשט זעהן מיר דא אז אפילו מיט א קליינע פעלד, קען מען גובה זיין די גאנצע חוב טאמער מ'כאפט עס אפאר מאל. איז דא אויך, טאמער די טאטע, די כהן די לוי, האט מוריש געווען פאר די קינדער א קליינע פעלד, קען דער בעל השדה ווייטער עסן אסאך תרומות און מעשרות אויך, ווייל ס'איז ווערט אסאך מער וויפיל די פעלד איז ווערט, די חוב איז ווערט מער ווייל ער קען כאפן די פעלד אפאר מאל אויכעט. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, ישראל שאמר ללוי, א ישראל וואס זאגט פאר א לוי מעשר יש לך בידי, אין חוששין לתרומת מעשר שבוי, מ'וועט שוין זען וואס דאס מיינט, אבער טאמער ער זאגט אים כור מעשר יש לך בידי, חוששין לתרומת מעשר שבוי. אזא ברייתא איז דא, און די גמרא פרעגט גראד מאי קאמר, וואס מיינט די ברייתא צו זאגן? אמר אביי, זאגט אביי, די ברייתא מיינט צו זאגן אזוי הכי קאמר, ישראל שאמר ללוי מעשר יש לך בידי, והילך דמיו, א ישראל וואס גייט צו א לוי, ער זאגט פארן לוי, איך האב מעשר ראשון וואס איך וויל דיר געבן, אבער אנשטאטס אפנעמען די מעשר ראשון, נא דיר געלט, און פארקויף מיר די מעשר ראשון כ'על האלטן די מעשר ראשון איז די דין איז אין חוששין שמא עשאו תרומת מעשר על מקום אחר פשט די דין איז דאך אז די לוי נאכדעם וואס ער קריגט מעשר ראשון איז עס נאך אלץ טבל ער טאר עס נישט עסן ער דארף מפריש זיין פון דעם תרומת מעשר פארן כהן נאכדעם וואס ער איז מפריש תרומת מעשר קען ער עסן די מעשר ראשון איז דא ווען דער איד האט באצאלט געלט פארן לוי און ער האט געזאגט פארן לוי לאמיך האלטן די מעשר ראשון, איז אפילו נאכדעם וואס ער האט אים געגעבן די געלט, א קנין משיכה האט ער נאכנישט געמאכט, פשט אין אמת'ן אריין באלאנגט עס נאך אלץ פארן לוי, איז אפשר זאל מען חושש זיין אז דער לוי איז א אויבערחכם, דער לוי ווייסט אז ער האט אינדערהיים אסאך מעשר ראשון וואס ער האט נאכנישט מפריש געווען פון דעם תרומת מעשר, איז אפשר וועט דער לוי זאגן צו זיך ווייסטו וואס, די מעשר ראשון פון די איד וואס די איד האט יעצט אפגעקויפט פון מיר, איך מאך די גאנצע זאך תרומת מעשר, זאל זיין תרומת מעשר פון אלע מעשר ראשון וואס איך האב אינדערהיים, טאמער ער וועט דאס טון, איז וועט די איד נישט טארן צורירן די מעשר ראשון וואס ער האט, ווייל די גאנצע מעשר ראשון איז יעצט געווארן תרומת מעשר, איז די ברייתא זאגט מען דארף נישט חושש זיין אויף דעם, נאר ער קען רואיגערהייט עסן זיין מעשר ראשון, אבער כור מעשר יש לך בידי והילך דמיו, חוששין שמא עשאו תרומת מעשר על מקום אחר. פשט טאמער א איד זאגט פאר א לוי נישט כ'האב מעשר ראשון אינדערהיים, ער זאגט אים פונקט וויפיל מעשר ראשון ער האט, כ'האב א כור מעשר ראשון וואס כ'וויל אפקויפן פון דיר. דא דארף מען חושש זיין אז היות ווי די לוי ווייסט וויפיל דאס איז, קען די לוי מאכן א חשבון, א רגע, דא האב איך א כור. אינדערהיים ביי מיר ליגט נײַן כור וואס כ'האב נאך נישט מפריש געווען פון דעם תרומת מעשר, ווייסטו וואס? דער גאנצער כור איז תרומת מעשר אויף די מעשר ראשון וואס כ'האב אינדערהיים, וואס טאמער דער לוי טוט אזוי, טאר דאך דער איד נישט צורירן דער תרומת מעשר, איז היות וואס מ'דארף חושש זיין אויף דעם, קען ער דאס טאקע נישט צורירן, פרעגט די גמרא, אטו ברשיעי עסקינן, דשקלי דמי ומשוו ליה תרומת מעשר? אזוי די ברייתא רעדט פון א לוי א רשע וואס גייט ער נעמט געלט פון א איד די איד מיינט אז ער קויפט פון אים מעשר ראשון אין אמת'ן אריין טאר ער דאס נישט צורירן עס קען נישט זיין די ברייתא רעדט פון א רשע אז א לוי מאכט אזא מין שטיקל א נארמאלע מענטש טוט דאס נישט אלא אמר רב משרשיא בריה דרב אידי נאר וואס דען זאגט רב משרשיא בריה דרב אידי אן אנדערע פשט אין די ברייתא הכי קאמר. די ברייתא מיינט אזוי צו זאגן ישראל שאמר לבן לוי מעשר לאביך בידי הילך דמיו אין חוששין שמא עשאו אביו תרומת מעשר על מקום אחר פשט די ברייתא רעדט נישט פון א ישראל וואס זאגט פאר א לוי כ'האב פאר דיר מעשר ראשון און די לוי מאכט דא א שטיקל אים אפצוטון, נישט דא אזא זאך, א מענטש טוט דאס נישט, נאר וואס דא רעדט מען אז א ישראל גייט צו א לוי און ער זאגט פארן לוי אזוי, הער צו, דיין טאטע עליו השלום ער איז געשטארבן לעצטע וואך, ווען ער האט נאך געלעבט האב איך אים מודיע געווען אז כ'האב מעשר ראשון ליגן פאר אים, כ'האב נישט געזאגט וויפיל, אבער כ'האב אים געזאגט כ'האב מעשר ראשון ליגן פאר אים, יעצט איז ער טויט כ'קען עס אים נישט געבן, איז אנשטאטס דעם פארקויף מיך עס. איז דא זאגט אונז די ברייתא, דער איד דארף נישט חושש זיין אז דער אלטער לוי וואס איז טויט האט געמאכט פון זיין מעשר ראשון תרומת מעשר, פארוואס? ווייל היות ער האט אים נישט געזאגט וויפיל ס'איז, דארף ער נישט חושש זיין אז ער האט געמאכט פון זיין תרומת מעשר ווייל ער האט דאך נישט געוואוסט עס איז אסאך צו ווייניג. אבער, זאגט אונז די ברייתא, כור מעשר לאביך בידי והילך דמיו, חוששין שמא עשאו אביו תרומת מעשר על מקום אחר, פשט, טאמער דער איד זאגט פארן לוי איך האב געזאגט פאר דיין טאטן אז כ'האב ביי מיר ליגן א כור מעשר ראשון און כ'וויל עס אים געבן, שפעטער איז ער געשטארבן, קען ער נישט יעצט אפקויפן די מעשר ראשון פארוואס? ווייל ער דארף חושש זיין אפשר דער אלטער לוי וואס איז געשטארבן, ברגע וואס ער האט געהערט אז ס'ליגט א כור מעשר ראשון ביי דעם איד אינדערהיים וואס ווארט אים אפ, האט ער געמאכט ווייסט וואס דער גאנצער כור זאל זיין תרומת מעשר אויף אנדערע מעשר ראשון וואס ליגט ביי מיר אינדערהיים, וואס דא האט ער קיינעם נישט אפגעטון, ווייל ביי די פריערדיגע מעשה לויט אביי'ס פשט, וואס דער לוי אליין נעמט געלט, און נאכדעם גייט ער און ער מאכט פון מעשר ראשון תרומת מעשר, דאס א רשע, דא דער אלטער דער טויטער, דער טויטער לוי, האט קיינעם נישט געוואלט אפטון, ער האט באמת געמיינט אז ער גייט באקומען דעם מעשר ראשון, שפעטער איז ער געשטארבן, יעצט גייט מען צו די זון און מ'וויל עס אפקויפן, אבער ביי אים האט ער באמת געמיינט ס'איז זיינס, איז אפשר האט ער געמאכט פון דעם תרומת מעשר, און דערפאר טאר דער איד דאס נישט צורירן ווייל מ'דארף חושש זיין אפשר דאס תרומת מעשר, פרעגט אבער די גמרא, וכי נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף? פשט, צו דען זענען תלמידי חכמים חשוד צו תורם זיין שלא מן המוקף? פשט, די דין איז לכתחילה אז ווען איינער איז מפריש תרומה צו מעשר צו תרומת מעשר דארף מען מפריש זיין מן המוקף, פשט, אלעס דארף זיין אויף איין פלאץ, א תלמיד חכם איז נישט מפריש מעשר צו תרומת מעשר צו וואס זאל נאר נישט זיין, פון א צווייטע פלאץ, ער זאגט נישט אז די מעשר וואס ליגט ביי דיר זאל זיין מעשר אויף די פירות ליגט ביי מיר, ווייל ער ווייסט דאך נישט צו די פירות וואס ליגט ביי אים צו די פירות ליגט ביי אים עקזיסטירן בכלל, מען דארף עס אלעס זען פאר די אויגן בשעת וואס מען טוט עס, און ממילא היות וואס די ברייתא רעדט דאך אוודאי פון א לוי א תלמיד חכם, איז דער טאטע דער טויטער האט אוודאי נישט געמאכט מעשר ראשון ביי יענעם אינדערהיים האט ער עס נישט געמאכט תרומת מעשר טאמער האט ער עס נישט געזען איז וואס דארף מען חושש זיין? נארמאל א תלמיד חכם טוט דאס נישט. אלא אמר רב אשי ממילא זאגט רב אשי אן אנדערע פשט אין די ברייתא. הכי קאמר, די ברייתא מיינט אזוי צו זאגן, בן ישראל שאמר ללוי, כך אמר לי אבא מעשר לך בידי או מעשר לאביך בידי, חוששין לתרומת מעשר שבו, פשט, טאמער א ישראל גייט צו א לוי, און ער זאגט אים, מיין טאטע, לאמיר זאגן זיין טאטע האט געהייסן משה, מיין טאטע משה, פארן שטארבן, האט מיר געזאגט אז ער האט ביי זיך ליגן מעשר ראשון, וואס ער איז דיר שולדיג, אדער ער איז געווען שולדיג פאר דיין טאטן, ער האט מיר נישט געזאגט וויפיל, ער האט מיר געזאגט ס'ליגט מעשר ראשון, איז איך וויל דיך עס יעצט געבן, איז דא דארף מען חושש זיין אז די טאטע האט נאכנישט מפריש געווען פון די מעשר ראשון תרומת מעשר, פשט אזוי נארמאל, א תלמיד חכם לאזט נישט טבל ביי זיך אין שטוב, ער וויל נישט קיין טבל אינדערהיים, איז אפילו די מעשר ראשון וואס ער איז מפריש, וואס ער גייט דאס געבן פארן לוי, איז ער שוין אליין מפריש פון דעם תרומת מעשר, ווייל ער וויל נישט טבל ביי זיך אינדערהיים, איז בעצם וואלט מען געקענט לכאורה זאגן אז היות וואס דער טאטע דא איז געווען א תלמיד חכם, דער משה איז געווען א תלמיד חכם, איז דער מעשר ראשון וואס ער איז געווען שולדיג דא פארן לוי, האט ער שוין אוודאי מפריש געווען פון דעם תרומת מעשר און דער לוי קען עס רואיגערהייט עסן ער דארף נישט נאכאמאל מפריש זיין פון דעם תרומת מעשר, אבער דא זאגט מען נישט אזוי פארוואס? ווייל כיוון דלא קיץ לא הוה מתקן ליה בעל הבית, דהיינו היות וואס דער טאטע וואס משה האט נישט געוויסט וויפיל מעשר ראשון ער האט, איז אז ער האט נישט געוויסט וויפיל, האט ער נישט געוויסט וויפיל תרומת מעשר מפריש צו זיין פון דעם, איז פארדעם האט ער נאך נישט מפריש געווען פון דעם תרומת מעשר, און ממילא יעצט אז זיין זון נעמט דאס און ער וויל עס געבן פארן לוי, טאר נישט דער לוי דאס עסן איידער ער איז נישט מפריש פון דעם תרומת מעשר, ער קען זיך נישט פארלאזן אויף דעם אז די טאטע האט אוודאי מפריש געווען, אבער כור מעשר לך בידי או כור מעשר לאביך בידי, אין חוששין לתרומת מעשר שבו, כיוון דקיץ תקוני תקניה בעל הבית. פשט, טאמער א ישראל זאגט פאר א לוי, אז מיין טאטע משה האט מיר געזאגט פארן שטארבן, אז ער איז דיך שולדיג אדער ער איז שולדיג פאר דיין טאטן א כור מעשר, דעמאלטס, היות וואס די טאטע וואס משה האט געוואוסט וויפיל מעשר ראשון ער האט, קען מען זיך פארלאזן אז ער האט עס נישט געלאזט סתם טבל'דיג, נאר אוודאי האט ער מפריש געווען פון דעם תרומת מעשר, און ממילא קען ער רואיגערהייט געבן דעם מעשר ראשון פארן לוי, און דער לוי דארף נישט יעצט נאכאמאל מפריש זיין פון דעם תרומת מעשר, נאר קען זיך פארלאזן אז דער תלמיד חכם משה האט עס שוין געטון. איי פרעגט די גמרא, וכי יש לו רשות לבעל הבית לתרום תרומת מעשר? ווי קען דער משה מפריש זיין תרומת מעשר פון דעם מעשר ראשון וואס ליגט ביי אים? דאס איז דאך א מצוה וואס דער לוי דארף טון, איינער קען דען מפריש זיין תרומת מעשר אויף יענעמס פירות איז דאך א תורם שלא מדעת, תורם שלא מדעת איז דער דין אז ס'איז נישט קיין תרומה, איז ווי קען משה מפריש זיין א סארט תרומה וואס ליגט נישט אויף אים, ס'ליגט אויפן לוי צו טון? זאגט די גמרא אין, דער תנא פון די ברייתא האלט אז די באלעבאס קען דאס יא טון, ווייל די ברייתא גייט כשיטת אבא אלעזר בן גמלא היא, דתניא מיר האבן געלערנט א ברייתא אבא אלעזר בן גמלא אומר, אבא אלעזר בן גמלא זאגט שטייט אין פסוק ונחשב לכם תרומתכם, דער פסוק זאגט פארן לוי ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן, אז ענקער תרומה וואס עטץ זענטס מחיוב פשט תרומת מעשר, עט זיין חשוב ביים אייבערשטן כדגן מן הגורן אזוי ווי תרומה גדולה וואס כלל ישראל איז מפריש, פשט, דער פסוק רעדט דא סיי פון תרומת מעשר, און סיי פון תרומה גדולה, דער פסוק איז מקיש די ביידע, בשתי תרומות הכתוב מדבר, אחת תרומה גדולה, ואחת תרומת מעשר פשט מען קען דא ארויסלערנען איינס פונעם אנדערן אז וואס? אז כשם שתרומה גדולה ניטלת באומד ובמחשבה, כך תרומת מעשר ניטלת באומד ובמחשבה. פשט אזוי ווי תרומה גדולה ביי תרומה גדולה איז דא א ספעציעלע דין סיי אז ס'איז ניטלת באומד, מ'קען מפריש זיין תרומה גדולה בערך, ס'דארף נישט זיין פונקטליך, מ'דארף נישט גיין מיט א וואג שאול, און די זעלבע זאך במחשבה, מ'דארף עס נישט טון בפועל, נאר א מענטש האט א הויפן תבואה, קען ער זאגן די גאנצע חלק אויף די רעכטע זייט איז תרומה גדולה, און אזוי איז מען יוצא, איז די זעלבע זאך מיט תרומת מעשר, און די זעלבע זאך איז כשם שיש לו רשות לבעל הבית לתרום תרומה גדולה, כך יש לו רשות לבעל הבית לתרום תרומת מעשר, אזוי ווי א בעל הבית קען מפריש זיין תרומה גדולה פון זיין אייגענע פירות, האט ער אויך רשות מפריש צו זיין תרומת מעשר פון די מעשר ראשון וואס ער האט שוין מפריש געווען, פשט ער מעג דאס טון, און ממילא טאמער משה האט איבערגעלאזט בצוואה פאר זיין זון אז ער איז שולדיג א כור מעשר ראשון פארן לוי, קען מען זיך אוודאי פארלאזן אז ער האט שוין מפריש געווען פון דעם תרומת מעשר און דער לוי קען דאס רואיגערהייט עסן.